אין דער משנה האט מען געלערנט ופיו מצופה זהב, דער פה פון דעם שופר איז צוגעדעקט מיט גאלד, פרעגט די גמרא, והא תניא מיר האבן דאך געלערנט ציפהו זהב אז מ'האט צוגעדעקט דעם שופר מיט גאלד, במקום הנחת פיו, דא ווי מען לייגט אוועק די מויל פסל איז פסול, שלא במקום הנחת פיו. נישט דא ווי מ'לייגט דעם מויל, כשר. וואס זשע שטייט ביי אונז אין דער משנה ופיו מצופה זהב. אויב ביי דעם הנחת פה דארף דאך זיין פסול. אמר אביי, האט אביי געזאגט, כי תנן נמי מתניתין, ווען איז געווארן געלערנט ביי אונז אין דער משנה פיו מצופה זהב? שלא במקום הנחת פה תנן. דאס איז געווארן געלערנט. נישט דארט ווי מען לייגט אוועק די מויל. לכאורה ווי קאן מען אזוי א זאגן? דאס לשון די משנה דאך ופיו מצופה זהב ווייזט אויס אז ס'איז במקום הנחת פה. אין שלחן ערוך ווערט דערמאנט דער דין אז במקום הנחת פיו איז פסול, שלא במקום הנחת פיו איז כשר. איז דאך דא צוויי שיטות דערמאנט דער מחבר, וואס איז די טייטש הנחת פה? אנדערע לערנען אזוי אז די שופר האט דאך ביי דעם עק ווי מען נעמט אריין אין מויל איז דאך דא א אינעווייניגסטע זייט ווי מען טוט אריינבלאזן, און די אויסנווייניגסטע זייט וואס ס'רירט אן די ליפן. במקום הנחת פה הייסט די אינעווייניגסטע ווי עס גייט דורך דער קול, אויב אינעווייניג אויף דעם ארט איז באדעקט מיט גאלד איז פסול, ווייל ער בלאזט נישט אין שופר נאר אין גאלד, ווי איז אבער אויסענווייניג, די חלק וואס ער נעמט אריין אין מויל איז באדעקט מיט גאלד, כאטש דאס טוט דאך מפסיק זיין פון שופר מיט זיין מויל. איז כשר, כאטש די גמרא זאגט דאך ווייטער ציפהו זהב מבחוץ אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול, אז אויב מען דעקט צו אויסענווייניג איז אויב דאס האט געביטן דעם קול איז פסול, אבער שלא במקום אז די קליינע שטיקל ווי מען נעמט אריין אין מויל מען האט באדעקט מיט גאלד ווערט נישט דער קול אנדערש. אויב אזוי איז דאך גוט ופיו מצופה זהב ס'לשון פון דער משנה. ס'איז טאקע פיו, טאקע ביי דעם עק, נאר וועלכע זייט איז דאס? די אויסנווייניגסטע זייט. ס'דא נאך א שיטה אין שלחן ערוך, זיי טייטשן במקום הנחת אז אינעווייניג איז נישט קיין חילוק ווי איז זיכער פסול. נאר אויסנווייניג איז דא א חילוק אז די שטיקל וואס ער נעמט אריין אין מויל דאס ווערט אנגערופן מקום הנחת פיו, ווייל די גאלד איז א חציצה פון מויל ביזן שופר און ס'איז פסול, און אויב ס'איז אביסעלע ווייטער. און ס'איז נישט מעכב די תקיעה איז כשר. אין די משנה האט מען געלערנט ושתי חצוצרות מן הצדדים. ראש השנה
איז געשטאנען איין מענטש מיט א שופר אינמיטן און צוויי מענטשן מיט חצוצרות פון די זייטן. פרעגט די גמרא ותרי קלי מי משתמעי, ווערן דען געהערט צוויי קולות? והתניא מיר האבן געלערנט זכור ושמור בדיבור אחד נמרה. אין די עשרת הדברות אין פרשת יתרו שטייט זכור את יום השבת, אין פרשת ואתחנן שטייט שמור, זאגן מיר בדיבור אחד נמרה, דאס איז געווארן געזאגט מיט איין מאל, מה שאין הפה יכולה לדבר, וואס די מויל קען נישט ארויסרעדן צוויי זאכן מיט איין מאל, ואין האוזן יכולה לשמוע, די אויער קען נישט הערן צוויי זאכן מיטאמאל, הייסט דאס אין האוזן יכולה לשמוע אז צוויי קולות ווערן נישט געהערט צוזאמען. דא א א ער דארף הערן קול שופר ראש השנה, ס'דאך מצות היום בשופר, אז מ'האט אויך געבלאזן מיט חצוצרות, וויאזוי קען ער הערן דעם קול שופר?
שפת אמת אויף שבועות זאגט אזוי, דאס וואס א אויער קען נישט הערן קיין צוויי קולות, דאס איז בדרך הטבע, אבער בזמן קבלת התורה איז געווארן צוגענומען פון די אידן די כח הטבע, די כח הגשמיות, זיי זענען געקומען צו א העכערע מדריגה, וואס דארטן איז נישט פארהאנען קיין התחלקות החושים, די חושים זענען נישט פונאנדער געטיילט, דעריבער שטייט טאקע וכל העם רואים את הקולות, ס'איז אויך א ענין וואס שטענדיג א קול זעהט מען ניט, נאר אז יעדע חוש האט זיך זיינע גבולות, זענען דעמאלט געווען למעלה מן הטבע אז ס'איז נישט געווען קיין התגבלות פון די חושים. זאגט די גמרא, ביסט גערעכט, צוויי קולות הערט מען טאקע נישט, לכך מאריך בשופר. דעריבער האט ער געבלאזן לענגער מיט דעם שופר, כדי מען זאל נאר הערן דעם קול שופר, טאקע מיט דעם מאל וואס פריער זיי האבן געבלאזן דער שופר מיט די חצוצרות צוזאמען, האט מען נישט יוצא געווען, פארוואס? ווייל תרי קלי לא משתמעי, נאר וואס ער האט מאריך געווען נאכער געבלאזן נאר מיט דעם שופר, ווען מען האט אויפגעהערט צו בלאזן מיט די חצוצרות, מיט דעם איז ער יוצא. פרעגט די גמרא, קומט דאך אויס אז דער מענטש האט נישט געהערט די גאנצע תקיעה, ער האט נאר געהערט די סוף תקיעה, למימרא וועל מען זאגן, דכי שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה, אז מען הערט די סוף תקיעה אן דעם אנפאנג תקיעה, יצא, האט מען יוצא געווען, ווייל דאס וואס מען האט געבלאזן צוזאמען די שופר מיט די חצוצרות, האט ער דאך נישט געהערט, תרי קלי לא משתמעי, איז ער נאר יוצא מיט די ענדע, און ממילא קומט דאך אויס תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה איז די זעלבע זאך אז מען הערט נאר דער אנפאנג תקיעה נישט דעם סוף, יצא האט מען אויך יוצא געווען, ווייל וואס איז מיר די חילוק פון דעם אנפאנג אן דעם סוף ביז דעם סוף אן דעם אנפאנג, אז דו זאגסט א סוף אן דעם אנפאנג איז מען יוצא, איז דער אנפאנג אן דעם סוף איז מען אויך יוצא. די קשיא וואס איך גיי דא ווייטער פרעגן קען איך נאר פרעגן אויב איך לערן אז תחילת תקיעה יוצא תא שמע איך דארף פרעגן א קשיא האבן מיר געלערנט תקע בראשונה. די פשוטע פאר די תרועה האט ער געבלאזן ווי מען דארף, ומשך בשניה כשתים נאכער האט ער געדארפן בלאזן א פשוטע נאך מלכיות און א פשוטע פאר זכרונות, אזוי איז דאך די סדר. תקיעה, תרועה תקיעה, פאר מלכיות, נאכער תקיעה, תרועה תקיעה, פאר זכרונות, האט ער געדארפן בלאזן די לעצטע תקיעה פון מלכיות, און אויך נאכדעם די ערשטע פון זכרונות, האט ער די תקיעה געבלאזן לאנג, ווי צוויי, אין בידו אלא אחת, האט ער נישט מער ווי איין תקיעה. אמאי, אויב דו האסט דאך פריער געזאגט אז דער סוף אן דעם אנפאנג איז גוט, און די זעלבע זאך דארף איך דאך זאגן אז דער אנפאנג אן דעם סוף איז אויכעט גוט. תסלק ליה בתרתי, אויב דאס איז געווען א לאנגע תקיעה, זאל עס ווערן גערעכנט מיט צוויי, ער זאל יוצא זיין די תקיעה פון נאך מלכיות מיט דער אנפאנג תקיעה, און די תקיעה פאר זכרונות מיט דער סוף תקיעה. די קשיא קען איך נאר פרעגן אויב איך האב געזאגט אז תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יוצא, ווייל אויב איך וועל נאר לערנען אז סוף תקיעה אן דעם אנפאנג איז מען יוצא, און דער אנפאנג אן דעם סוף איז מען נישט יוצא, איז דאך נישטא קיין קשיא פארוואס עס איז נאר איין תקיעה, ווייל דאס ווייל דער אנפאנג אן דעם סוף איז נישט גוט, נאר נאכדעם ווי די גמרא האט פריער געזאגט אז אזוי ווי עס איז גוט סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה, איז די זעלבע זאך גוט תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה, פרעג איך א קשיא. ענטפערט די גמרא, אין אמת'ן איז טאקע גוט א האלבע תקיעה. לו יצויר, אז דער מענטש וועט אין אנפאנג הערן שופר אליין, נאכער די אנדערע העלפט וועט זיין שופר מיט חצוצרות, צוויי קולות וועט נישט ווערן געהערט, וועט ער יוצא זיין, ס'איז גוט אביסל. אבער פסוקי תקיעתא מהדדי, דעמאלט ווען ס'איז געוועזן איין תקיעה, און איך זאל דאס גיין פונאנדערטיילן, לא פסקינן, דאס טו איך נישט פונאנדערטיילן.
כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, דו זאגסט אז תחילת תקיעה איז אויכעט גוט, האט מען געלערנט התוקע לתוך הבור, איינער האט געבלאזן אין א גריב, או לתוך הדות, דות טייטשט רש"י עס איז איין זאך ווי בור, נאר בור איז געגראבן אין דער ערד און דער דות איז בבנין על הקרקע, אבער אנדערע ערטער זעהט מען אז דות איז אויך אין דער ערד, דארף מען טייטשן דא אין רש"י דאס איז אין דער ערד נאר אביסל איז עס ארויסגעשטארט על הקרקע. או לתוך הפיטס, פיטס ווערט אנגערופן א גרויסע פאס, אם קול שופר שמע, אויב ר'האט געהערט קול שופר, יצא, האט ער יוצא געווען. ואם קול הברה שמע, אויב ער האט געהערט א קול פון דעם עקא, לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען. אמאי, פארוואס זאגן מיר קול הברה שמע לא יצא? ליפוק זאל ער יוצא זיין בתחילת תקיעה אין אנפאנג תקיעה, מקמי דליערבב קלא, איידער די קול ווערט צומישט ווען עס ווערט א עקא, די עקא קומט שפעטער אבער גלייך די ערשטע מאמענט איז נאר געוועזן דער קול שופר, אז דו זאגסט תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה איז מען יוצא זאל ער דא אויך יוצא זיין אפילו שפעטער הערט ער קול הברה, אבער פריער האט ער דאך געהערט נאר קול שופר. אלא, האט די גמרא חרטה, און די גמרא זאגט אזוי, תרתי קלי מחד גברא לא משתמע, צוויי קולות פון איין מענטש ווי ביי זכור ושמור ווערט נישט געהערט. מתרי גברי משתמעי, צוויי קולות פון צוויי מענטשן ווערט יא געהערט. איינער מיט חצוצרות און איינער מיט שופר ווערט יא געהערט. פרעגט די גמרא, און מתרי גברי מי משתמעי, ווערן דען געהערט צוויי קולות פון צוויי מענטשן? והתניא, מיר האבן געלערנט בתורה, ווען מען ליינט אין תורה, אחד קורא, איינער אליין זאל ליינען, ואחד מתרגם, און איינער זאל נאכדעם מתרגם זיין. צוויי צוזאמען ליינען קענען נישט, צוויי צוזאמען מתרגם זיין קענען ניט. וואס איז דער תרגום? ווען די אידן זענען אויפגעגאנגען פון בבל, איז זייער שפראך געווען אראמיש, ס'איז געווען אסאך וואס האבן נישט עמי הארצים וואס האבן נישט געקאנט לשון קודש, האט עזרא מתקן געווען ווען מען ליינט אין תורה א פסוק זאל איינער דאס איבערטייטשן אויף דער שפראך וואס די עמי הארצים און די פרויען ווייסן. זאגן מיר, נאר איינער ליינט און נאכדעם איז איינער מתרגם, ובלבד שלא יהיו שניים קוראים ושניים מתרגמים, צוויי זאלן ליינען. קען מען ניט, ווייל מען הערט נישט קיין צוויי קולות. זע איך דאך אז צוויי קולות פון צוויי מענטשן טוט מען אויך נישט הערן. ענטפערט די גמרא, הא לא דמיא, די זאך פון שופר איז נישט גלייך אלא לסיפא, נאר צו דער סוף פון דער פריערדיגער ברייתא וואס מען האט דא דערמאנט בתורה אחד קורא ואחד מתרגם, דארט שטייט אזוי, בהלל ובמגילה, בהלל און במגילה, אפילו עשרה קוראים, אפילו צען מענטשן ליינען צוזאמען, איז דאך א זיכערע זאך, אלע קענען נישט מצמצם זיין, זאלן צוזאמען ארויסזאגן די ווארט, איינער פריער און איינער שפעטער, איז אפילו צען ליינען און יעדע קול איז א דיפערענט קול, איז מען אויך יוצא. פארוואס? אלמא, זעהן מיר פון דעם כיוון דחביב אז די זאך איז געליבט אויף דעם מענטש, יהיב דעתיה, טוט ער זיך אנשטרענגען און ער איז מכוון צו הערן פון איינעם. דעריבער זאגן מיר בהלל און במגילה, אפילו צען ליינען איז מען יוצא. הכא נמי, דא אויך ביי שופר כיוון דחביב, ווייל עס איז געליבט אויף די מענטש, כאטש די זעלבע צייט בלאזט מען סיי מיט שופר סיי מיט חצוצרות, אבער יהיב דעתיה, ער טוט געבן זיין מיינד ושמע און ער הערט נאר שופר. פרעגט די גמרא, אלא למה מאריך בשופר, אויב אזוי וואס דארף ער דעם שופר בלאזן נאכדעם ווי ער האט געענדיגט בלאזן מיט די חצוצרות? בשלמא, ווי איך האב פריער געלערנט, צוויי קולות ווערן נישט געהערט, איז בשעת מען האט געבלאזן אי מיטן שופר אי מיט די חצוצרות האט ער נישט יוצא געווען, דעריבער דארף מען בלאזן ביי די ענדע מיט דעם שופר אליין מיט דעם זאל ער יוצא זיין. אבער דו זאגסט דאך אפילו אין דער צייט ווען מען בלאזט מיט דעם שופר און די חצוצרות טוט מען אויך הערן די קול שופר, ווייל איך זאג דאך יעצט אז מען מוז הערן די גאנצע קול שופר פון אנפאנג ביז דער ענדע, אז דער סוף אליין איז נישט גענוג נאר מען מוז האבן די גאנצע.
למה דא די גאנצע תקיעה?
ווייל דחביב ליה טוט ער זיך יהיב דעתיה, וואס זשע דארף מען מאריך זיין מיט דעם שופר? ענטפערט די גמרא, לידע מען זאל וויסן שמצוות היום אז די מצוה פון דעם טאג בשופר, דעריבער איז מען מאריך מיט דעם שופר, אז מען זאל וויסן די מצוה פון דעם טאג איז מיט שופר. אויך האט מען געלערנט ובתעניות בשל זכרים כפופים, ביי תענית איז געווען דער שופר פון זכרים פון באראנען כפופים ופיו מצופה כסף, פרעגט די גמרא מאי שנא התם דזהב, ראש השנה איז געווען צוגעדעקט מיט גאלד די פה, ומאי שנא הכא דכסף פארוואס דא פון זילבער, איבעית אימא דו ווילסט זיך דאך זאגן כל כינופיא, דא איז דאך געווען דער ענין איינצוזאמלען די מענטשן, דכסף איז געווען פון זילבער, דכתיב עס שטייט עשה לך שתי חצוצרות כסף, דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה מען זאל מאכן שתי חצוצרות כסף, און דארט ווערט דערמאנט אין פסוק והיו למקרא העדה. ואיבעית אימא דו ווילסט זיך דא זאגן? התורה חסה על ממונם של ישראל, די תורה האט חס געווען אויף דעם געלט פון די אידן, דעריבער מאכט מען נישט פון קיין גאלד. די לימוד התורה חסה על ממונם של ישראל לערנט מען אפ, ווען ס'דא א נגע אין הויז, זאגט שטייט אין פסוק וציוה הכהן ופנו את הבית, אז די כהן איידער ער גייט זאגן אז די הויז איז טמא, זאל מען ארויסטראגן די כלים פון הויז, אז די כלי חרס וואס איז דא אינעווייניג וואס האבן נישט קיין טהרה במקווה, וואס מען דארף זיי צוברעכן זיי ווערן טמא, זאל נישט ווערן טמא. פארוואס התורה חסה על ממונם של ישראל? פרעגט די גמרא התם נמי נעביד דכסף? זאל איך אויב אזוי התורה חסה על ממונם של ישראל זאל איך ראש השנה אויך מאכן פון זילבער? זאגט די גמרא אפילו הכי פון דעסטנט וועגן כבוד יום טוב עדיף, דער כבוד פון ראש השנה איז מער, אז דעריבער איז ראש השנה געווען באדעקט מיט גאלד. דערציילט די גמרא, ר' פפא בר שמואל סבר למיעבד עובדא כמתניתין, ר' פפא בר שמואל האט געוואלט טון אזוי ווי שטייט ביי אונז אין דער משנה אז ראש השנה זאל זיין אי חצוצרות אי שופר, אמר ליה רבא האט רבא אים געזאגט לא אמרו אלא במקדש, דאס וואס שטייט אז ס'איז געווען אי חצוצרות אי שופר דאס איז נאר אין בית המקדש. תניא נמי הכי מ'האט אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, במה דברים אמורים במקדש, דער ענין אז ס'איז דא אי חצוצרות אי שופר דאס איז נאר אין בית המקדש, אבל בגבולין, אויסערן בית המקדש, מקום שיש חצוצרות אין שופר, מקום איז די טייטש די צייט וואס דעמאלט איז דא חצוצרות אין א תענית אין שופר איז נישט דא קיין שופר, מקום שיש שופר, אין דער צייט ווען ס'איז דא א שופר, ראש השנה, אין חצוצרות, איז נישטא קיין חצוצרות, וכן הנהיג רב חלפתא בציפורי, ורב חנניה בן תרדיון בסיכני, זיי האבן אויך געוואלט איינגעפירט אזוי, אז ס'זאל זיין אי חצוצרות אי שופר. וכשבא דבר אצל חכמים אמרו, ווען די זאך איז געקומען פאר די חכמים האבן זיי געזאגט, לא היו נוהגין כן, מ'האט זיך אזוי אויך נישט געפירט ס'זאל זיין אי חצוצרות אי שופר אלא בשערי מזרח נאר אין מזרח טויער פון הר הבית ובהר הבית אין די שול וואס איז דארט געווען אין הר הבית לויט איין פשט אין רש"י איז עס איין זאך אין שער מזרח פון דעם הר הבית. נאך א טייטש איז דא אין רש"י אז ס'איז צוויי זאכן, שער המזרח מיינט אין עזרת נשים אין דער שוהל וואס איז געווען אין עזרת נשים, און בהר הבית אין דער שוהל פון הר הבית. אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי, רבא האט געזאגט אנדערע זאגן רבי יהושע בן לוי האט געזאגט. מאי קרא, ווי האבן מיר א פסוק אין בית המקדש דארף זיין אי שופר אי חצוצרות? דכתיב שטייט אין פסוק בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם זאגן מיר אזוי, לפני המלך השם פאר דעם אייבערשטן, הוא דבעינן חצוצרות וקול שופר, דארף מען האבן סיי חצוצרות סיי קול שופר, אבל בעלמא לא, אבער אומעטום, אדער שופרות אדער חצוצרות, רשי. אונז האט מען נאר געלערנט. שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות כו'. אמר רבי שמואל בר יצחק, האט רבי שמואל בר יצחק געזאגט, כמאן ווי ווער מצלינן האידנא און טוען מיר יעצט דאווענען אין ראש השנה זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון, אז דער טאג ראש השנה איז תחילת מסכו, דאס איז זכרון ליום ראשון, אין אמת'ן איז דער מענטש געווארן באשאפן לויט רבי אליעזר'ן פרייטאג פרייטאג איז ראש השנה, די בריאת עולם האט זיך אנגעהויבן פֿינף און צוואַנציק טאג פון חודש אלול, נאר די גאנצע בריאה דאך די תכלית האדם ווערט אנגערופן דער מענטש תחילת מעשיך, כמאן ווי ווער איז דאס? כרבי אליעזר דאמר וואס ער זאגט בתשרי נברא העולם אז די וועלט איז געווארן באשאפן תשרי, ווי איז אבער לויט רבי יהושע איז דאך די וועלט געווארן באשאפן ניסן. מתיב רב עינא, האט רב עינא געפרעגט א קשיא, האמער געלערנט שוה היובל לראש השנה יובל גלייך צו ראש השנה לתקיעה, אז ביי ביידע בלאזט מען די תקיעות מיט א פשוט מיט א גלייכן שופר ולברכות, און אויך אזוי ווי ראש השנה איז דא אין מוסף ניין ברכות איז יובל, יום כיפור פון יובל איז אויך דא ניין ברכות, והא איכא, ס'איז דאך דא א חילוק, זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון, דבראש השנה איתא ראש השנה זאגט מען דאס אין די ברכות אין שמונה עשרה וביובל ליתא אין יובל קען מען דאך נישט זאגן זה היום תחילת מעשיך ענטפערט די גמרא כי קתני אשארא דאס וואס שטייט ס'איז גלייך לברכות מיינט מען צו אנדערע זאכן אז דער מוסף פון יום כיפור פון יובל האט ניין ברכות. רב שישא בריה דרב אידי מתני הכי, רב שישא בריה דרב אידי האט אזוי געלערנט, אמר רב שמואל בר יצחק, רב שמואל בר יצחק האט געזאגט, הא דתנן דאס וואס מיר האבן געלערנט שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, דאס וואס שטייט אין דער משנה אז יום כיפור פון יובל איז גלייך צו ראש השנה לתקיעה, ביי ביידע בלאזט מען שופר מיט א פשוט מיט א גלייכן שופר ולברכות, ביי ביידע איז דא ניין ברכות כמאן דלא כרבי אליעזר, דאס וואס איך זאג אז ס'איז גלייך ביי שמונה עשרה איז נישט ווי רבי אליעזר, דאי רבי אליעזר, אויב רבי אליעזר כיוון דאמר בתשרי נברא העולם, רבי אליעזר זאגט אז בתשרי איז געווארן באשאפן די וועלט, איז דאך נישט גלייך פאר די שמו... לברכות פאר די שמונה עשרה, והא איכא זה היום תחילת מעשיך זכרון לראש זכרון ליום ראשון, דבראש השנה איתא, דאס איז נאר דא ראש השנה וביובל ליתא, איז דאך עס נישט גלייך לברכות, ענטפערט די גמרא, כי קתני אויף לגבי וועלכע זאכן לערנט ער אז ס'איז גלייך אשארא אויף די אנדערע זאכן, אז ס'איז אויכעט דא ניין ברכות, אבער ער מיינט נישט צו זאגן ס'איז ממש גלייך אז דער זעלבער נוסח פון דער ברכה וואס איז פארהאן אויף ראש השנה איז פארהאן אויף יום כיפור פון יובל, ניין, ס'איז דא א חילוק אין דעם, ווייל ראש השנה זאגט מען יא זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון. אין יובל קען מען דאס נישט זאגן, ער מיינט נאר גלייך לגבי די מאל, לגבי די מנין פון די ברכות, אז די מוסף פון יום כיפור פון יובל האט ניין ברכות. בעזרת השם, מסכת ראש השנה, דף כ"ז, עמוד א', די משנה. שופר שנסדק, א שופר וואס איז געווארן געשפאלטן, ודבקו, און ר'האט אים באהאפטן מיט דבק, מיט גלו, פסול, איז ער פסול, ווייל דאס הייסט ווי צוויי שופרות, דאס איז נאר גערעדט געווארן ר'איז געווארן געשפאלטן אין דער לענג, אבער אויב ר'איז געווארן געשפאלטן אין דער ברייט, איז אויב ס'איז איבערגעבליבן אין מקום הנחת פה ביז דעם שפאלט כדי שיעור תקיעה איז כשר. דער שיעור תקיעה איז אז ער זאל האלטן דעם שופר אין זיין האנט און ס'זאל זיך ווערן באוויזן אין דער זייט און דער זייט. דבק שברי שופרות, פסול, ער האט באהאפטן צוויי שטיקלעך צעבראכענע שופר, איז אויך פסול. ניקב וסתמו, ער איז געווארן געלעכערט און ער האט אים פארמאכט. אויב ער האט נישט פארמאכט, ס'דא א קליין לעכל, ווערט ער נישט גע'פסל'ט. נאר דא האט די שאלה ווייל ער האט עס פארמאכט, אם מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר. אויב. ער האט עס פארמאכט במינו און ס'איז איבערגעבליבן דער רוב אינגאנצן, און דער קול איז נישט געווארן געטשענדזשט פון דעם וואס איז געווען פריער פאר דעם לעכערן, דעמאלט איז ער כשר. ווי איז אבער אז ס'פעלט איינס פון דיע תנאים איז פסול התוקע לתוך הבור. אז איינער בלאזט שופר אין דעם גרוב, און ווי די גמרא לערנט איין אז דא איז די שאלה פאר די מענטשן וואס שטייען אויסער דעם בור, ווייל די מענטשן וואס שטייען אין בור איז גוט, או לתוך הדות, אדער ער האט געבלאזן דות, דות. מיינט מען אן ארט ארומגערינגלט מיט מחיצות, אביסל איז עס אויף דער ערד, או לתוך הפיטס, פיטס איז א גרויסע פאס, אם קול שופר שמע, אויב ער האט נאר געהערט א קול שופר, יצא האט ער יוצא געווען. ואם קול הברה שמע, אויב אחוץ דעם קול שופר האט ער אויך געהערט קול הברה, דאס הייסט ער האט געהערט צוויי קולות, לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען. אזוי איז רש"י מפרש ווייטער אז דאס וואס שטייט קול הברה שמע מיינט מען, אחוץ דעם קול שופר האט ער אויך געהערט קול הברה, דעמאלט איז עס דאך תרי קלי, און תרי קלי, צוויי קולות לא משתמעי, ווערן נישט געהערט. דער ראש זאגט, פון וואנען ווייס איך צו ער האט געהערט קול שופר צו ער האט געהערט קול הברה, נאר דער טייטש פון דער משנה איז אזוי, אם קול שופר שמע, די וואס ס'געפינען זיך אין דעם בור, הערן זיי דאך קול שופר, האבן זיי יוצא געווען, ואם קול הברה, מיינט מען די וואס ס'געפינען זיך אויסנווייניג, על שפת הבור, די איז א זיכערע זאך אז זיי הערן קול הברה אויכעט. איז לשון פון ברטנורא ווייזט אבער נישט אזוי אויס. דער ברטנורא זאגט אם קול שופר שמע אז אז אויב ער שטייט חוץ לבור און דאך האט ער געהערט די תקיעת התוקע בבור, די וואס זענען אין בור זענען שטענדיג יוצא ווייל זיי הערן שטענדיג קול שופר, נאר די שאלה איז די וועלכע געפינען זיך אויסעווייניג, אמאל הערן זיי קול שופר און אמאל הערן זיי קול הברה אויכעט. טייטשט דא אז בור איז אין דער ערד, און דות איז מקום מוקף מחיצות על הארץ, אבער אין בבא בתרא דף סמך ד עמוד א ווייזט אויס אז ס'איז דא א צווייטער דות, וואס די גמרא זאגט דארטן ביידע זענען אין דער ערד, נאר דער בור איז בחפירה ודות בבנין, זאגט דאך דער רשב"ם אז דער בור איז געגראבן אין שטארקע ערד,

ואם לאו, אויב ער האט נישט געהאט קיין כוונה מקיים זיין די מצוה, לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען, אף על פי שזה שמע וזה שמע, כאטש דער האט געהערט און דער האט געהערט, איז זאגן מיר, איינער איז יא יוצא און איינער איז נישט יוצא, זה כיוון לבו, דער האט געהאט כוונה מקיים זיין די מצוה, וזה לא כיוון לבו, דער האט נישט געהאט קיין כוונה, איז ער נישט מקיים די מצוה.

אז די הוה ליה כשני שופרות גייט אויך ארויף אויף נסדק, אז נסדק איז אויך פסול ווייל ס'ווערט צוויי שופרות. גמרא, עמוד ב', תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, ארוך, דער שופר איז געווען לאנג, וקצרו, מ'האט אים געמאכט קורצער, כשר, איז ער כשר, איך זאג נישט אז עס דארף זיין. והעברת, דרך העברתו בעינן, עס מוז זיין א גאנצער שופר אזוי ווי עס איז געוועזן אין דער בהמה, ניין? כאטש עס איז קורצער איז כשר. פארשטייט זיך עס דארף בלייבן דער שיעור ווי די גמרא זאגט ווייטער, די, עה, דער שיעור איז שיאחזנו בידו ער זאל אים האלטן אין האנט ויראה לכאן ולכאן, אביסל ארויסשטארן ביידע זייטן. גרדו. האט אפגעקראצט, והעמידו על גלדו, ס'געבליבן פון דעם שופר א דינע דינע הויט. כשר איז דער שופר אויך כשר. די חידוש איז דא אז אין יעדן אופן איז עס כשר, אפילו ס'איז משנה די קול התקיעה נאכדעם וואס עס איז געמאכט דינער, דאך איז כשר. דער דריטער דין, ציפהו זהב, מ'האט באדעקט דעם שופר מיט גאלד, במקום הנחת פה, פסול, דארט וואו מ'לייגט אוועק דעם מויל האט מען באדעקט מיט גאלד איז פסול, שלא במקום הנחת פה כשר, שלא במקום הנחת פה איז כשר, און נאך א דין שטייט וועגן צודעקן אז ציפהו זהב מבפנים. אז מ'האט צוגעדעקט מיט גאלד אינעווייניג, פסול, איז פסול, מבחוץ, פון אויסנווייניג, אם נשתנה קולו, אויב דער קול איז געווארן אנדערש מכמות שהיה, פון דעם וואס איז געווען פריער, קומט דאך אויס אז איך הער יעצט אי דעם קול שופר און אי דער קול פון דבר אחר, פסול, איז פסול, ואם לאו, און אויב נישט, כשר, איז כשר. דא רעדט זיך מבפנים מבחוץ, רעדט זיך שלא במקום הנחת פה. אין דעם ציפהו זהב במקום הנחת פה פסול און שלא במקום שלא במקום הנחת פה כשר, איז דא אין שלחן ערוך צוויי טייטשן. איין טייטש איז, במקום הנחת פה מיינט מען אינעווייניג. ביי דעם עק ווי עס קומט אריין די לופט פון די מויל, דאס הייסט במקום הנחת פה, דארט פסול, שלא במקום הנחת פה, כשר מיינט מען אויסנווייניג נישט ביי דעם עק, כאטש ער האלט די שטיקל אין מויל איז דער זהב טוט נישט מפסיק זיין, ס'ווערט בטל צו דעם שופר און ס'נישט משנה דעם קול ובפרט א קליין שטיקל אז ס'נאר געווען במקום הנחת פה. דאס וואס שטייט ווייטער מבחוץ אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול, רעדט זיך פון די איבריגע טייל, אבער די קליינע שטיקעלע אז ס'איז דא במקום הנחת פה, דאס איז ניט מעכב די תקיעה. און אנדערע לערנען. אז במקום הנחת פה, שלא במקום הנחת פה, ביידע רעדט מען זיך מבחוץ, אז במקום הנחת פה איז פסול ווייל דער זהב טוט מפסיק זיין. כאטש ס'איז נישט מעכב די תקיעה אינעווייניג איז אלעמאל פסול, נאר אויסנווייניג איז במקום הנחת פה פסול אפילו ס'איז נישט מעכב די תקיעה. נאך א דין שטייט דא, נתן שופר בתוך שופר, ער האט געגעבן איין שופר אין אנדערן שופר, אם קול פנימי שמע, אויב ער הערט דעם קול פון אינעווייניגסטן, דער אינעווייניגסטער שופר, שטארט ארויס ביי זיין מויל אביסעלע מעהר און ביי דער אנדערע עק איז ער נישט קורצער פאר דעם אויסנווייניגסטן שופר קומט דאך אויס מען הערט דעם קול פון דעם אינעווייניגסטן יצא האט ער יוצא געווען ואם קול חיצון שמע אז ער הערט קול חיצון אויכעט למשל אז דער אינעווייניגסטער שופר איז קורצער פון דעם אויסנווייניגסטן, צי ער איז קורצער בצד פה, צי ער איז קורצער בצד סוף, הערט מען דאך דעם אויך דעם קול חיצון, לא יצא, האט מען נישט יוצא געווען, און לכאורה פארוואס איז מען דא נישט יוצא, ווייל די תורה זאגט נאר שופר אחד ולא שני שופרות, אזוי זאגט תוספות. תנו רבנן האָבן די רבנים געלערנט גירדו, ער האָט אָפּגעקראַצט צום שופר, האָט אים געמאַכט דינער, בין מבפנים, סיי פון אינעווייניק, בין מבחוץ, סיי פון אויסנווייניק, כשר איז ער כשר. אַפילו יעצט ווערט דער קול אַביסל אַנדערש, נאָר אויב דער שינוי הקול איז מחמת עצמו, ניט מחמת דבר אחר, איז גוט. גרדו. מ'האט אים אפגעקראצט והעמידו על גלדו, ער איז נאר געבליבן אויף א דינע שטיקל הויט. כשר איז ער אויך כשר. הניח שופר בתוך שופר, מ'האט אריינגעלייגט איין שופר אין אנדערן שופר, אם קול פנימי שמע, אויב ער האט געהערט דעם קול פון אינעווייניגסטן שופר, יצא האט ער יוצא געווען. ווי מיר האבן פריער געזאגט אז דער אינעווייניגסטער שופר איז געוועזן נישט קורצער פון דעם אויסענווייניגסטן, פארשטייט זיך אויף דעם ארט ווי ער בלאזט דארף איך זאגן געווען אביסל לענגער, נאר די אנדערע זייט ביי דעם סוף ווי עס גייט ארויס דער קול איז דער אינעווייניגסטער נישט געווען קורצער. ואם קול חיצון שמע, אויב מ'האט געהערט דעם קול פון אויסענווייניגסטן שופר אויכעט, לא יצא. האט ער נישט יוצא געווען, ווייל דער קול גייט ארויס צווישן ביידע, צווישן נאוואל ד און הערט ב' צו ג' שופרות. הפכו ותקע בו, ער האט איבערגעקערט דעם שופר האט מיט אים געבלאזן, לא יצא האט ער נישט יוצא געווען. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, לא תימא מען זאל עס נישט מיינען, אז הפכו מיינט מען נאר דהפכיה ככתונא, ער האט אים איבער געדרייט ווי מען דרייט איבער א העמד, וויאזוי קען מען דאס איבער דרייען אזוי, ער האט עס דערהיצט עס אין הייסע וואסער און ער האט עס אזוי איבער געדרייט זאלסט נישט מיינען אז נאר דעמאלט איז הפכו פסול, אלא אפילו ער האט נישט איבער געדרייט דעם שופר נאר שהרחיב את הקצר, די שמאלע זייט האט ער געמאכט ברייטער וקיצר את הרחב.

איז דא אין די פאל וואס שטייט אין גמרא דער שופר בכלל פסול? ווי וועט זיין אז דער שופר איז א כשר'ע שופר און ער האט געבלאזן פארקערט דורך דער ברייטער זייט, ווערט אויך דערמאנט אין שלחן ערוך איז פסול, אויך מכח דעם דין והעברת אז אלע מצוות בין איך נאר מקיים דרך גידולן אזוי ווי זיי זענען. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט. דבק שברי שופרות, ער האט צובאהאפטן צוגעקלעבט צובראכענע שטיקלעך שופרות, פסול, איז פסול, ווייל די תורה זאגט מען זאל בלאזן מיט איין שופר, נישט מיט צוויי דריי שופרות. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הוסיף עליו כל שהוא, ער האט מוסיף געווען ביי דער ענדע פון שופר, געמאכט עס לענגער א קליין ביסל, בין במינו בין שלא במינו. סיי די הוספה איז געוועזן מיט זיין מין, און אדער אדער שלא במינו פסול איז פסול, ווייל די תורה זאגט נאר איין שופר נישט צוויי דריי שופרות. ניקב, ס'איז געווארן א לאך אין שופר וסתמו, און ער האט פארמאכט די לאך, בין במינו בין שלא במינו איז פסול.

אז ס'איז איבערגעבליבן ביז דעם נקב א רוב פון שופר, דעמאלט איז עס כשר. מכלל קומט אויס דשלא במינוי, אויב האט צוגעקלעבט מיט א זאך וואס איז נישט פון מין שופר, אף על פי שנשתייר רובו, איז כאטש ס'איז איבערגעבליבן א רוב פסול. דאס הייסט דארף זיין צוויי מעלות ס'זאל זיין כשר, אי ס'זאל זיין צוגעקלעבט במינוי, און אי ס'זאל זיין א רוב שופר זאל נישט זיין געלעכערט. איכא דמתני לה אסיפא, אנדערע לערנען רבי יוחנן'ס זאך אויף דער סיפא, שלא במינוי זאגט רבי נתן פסול, אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן

אז ס'איז מעכב די תקיעה, דאך ער פסק'נט ווי די ערשטע לשון אז עס גייט ארויף אויף די רישא, אויב עס האט ביידע מעלות אי בהאפטן במינוי און אי ס'איז נישט געווארן געלעכערט א רוב איז כשר, כאטש ס'איז מעכב די תקיעה. דער רמב ם לערנט עס דארף זיין די דריטע זאך אויכעט. עס דארף זיין ס'זאל נישט מעכב זיין די תקיעה, דאס הייסט אז נאכדעם וואס איך האב פארקלעבט מיט די קלעי זאל ער האבן דעם קול אדער ווי ס'איז געווען פאר דעם פארקלעבן אדער ווי ס'איז געווען איידער ס'איז געווארן געלעכערט. ציפהו זהב, מ'האט צוגעדעקט דעם שופר מיט גאלד. מבפנים פסול, אינעווייניק איז פסול, ווען מען הערט דעם קול, נישט בלויז פון שופר פון גאָלד אויכעט, מבחוץ פון אויסנווייניק, אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול, אויב דער קול איז געוואָרן אַנדערש ווי ער איז געוועזן איידער מען האָט באַהאָפּטן מיט גאָלד, איז פסול, ואם לאו, און אויב נישט כשר, איז כשר, נסדק לאורכו פסול. אז דער שופר איז געווארן געשפאלטן צו דער לענג איז ער פסול. ווען ער ווערט געשפאלטן אין דער לענג איז עס אסאך הארבער, ווייל דעמאלט אויך ווען מען טוט בלאזן מאכט די כוסות אז ס'זאל זיך מער אפקלעבן. און אנדערע לערנען אפילו כל שהוא אויב ס'איז געווארן געשפאלטן לאורכו איז פסול. נאר וואס דען? ביי כל שהוא וועט העלפן אז ער האט עס פארשטייפט מיט א פאדעם צו מיט א שטריקל און ס'איז איבערגעבליבן דער שיעור תקיעה פון דעם ארט פון צובינדן ביז צו די זייט פון מויל. נאך א שיטה דא אין שלחן ערוך ער דארף איבער רובו לרוחבו אויב ס'איז געווארן געשפאלטן אין די ברייט. אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר, אז ס'איז איבערגעבליבן פון דעם ארט וואו ס'איז געשפאלטן ביזן מויל א שיעור פון א שופר איז כשר, ואם לאו, פסול. וכמה שיעור תקיעה, וויפיל שיעור תקיעה, פירש ר' שמעון בן גמליאל, כדי שיאחזנו בידו, אז זאל האלטן דעם שופר אין זיין האנט, ויראה לכאן ולכאן, און עס זאל ארויסשטארן פון ביידע זייטן. היה קולו דק, אז דער קול פון שופר איז געווען דין, או עבה אדער דיק, או צרור אדער טריקן, כשר שכל הקולות כשרים בשופר, אלע קולות זענען כשר ביי דעם שופר. שלחו ליה לאבוה דשמואל ס'האבן געשיקט צום טאטן פון שמואל ווען דער קדחו ער האט געלעכערט דעם הארן ותקע בו ער האט געבלאזן יצא איז ער יוצא פרעגט די גמרא וואס איז דער חידוש פשיטא ס'איז דאך א זיכערע זאך אזוי כולהו נמי אלע שופרות. מיקדח קדחי להו, אלע שופרות טוט מען דאך לעכערן, מען טוט ארויסנעמען פון דעם שופר די ביין וואס ער שטארט ארויס פון דעם קאפ און ער גייט אריין אין דעם קרן, וואס איז דא די חידוש? אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, דא מיינט מען צו זאגן מען האט נישט ארויסגענומען דעם ביין, שקדחו מען האט געלעכערט בזכרותו, דער ביין ווערט אנגערופן, זכר מ'האט דארטן געלעכערט און מ'האט נישט ארויסגענומען מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען מין במינו חוצץ איין מין אין אנדערן מין איז א חציצה קא משמע לן לאזט מען הערן אז ס'איז נישט